בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף לח, מ'הייבט אן דף לח עמוד א', די צווייטע שורה פון אויבן, שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, איז אזוי, האמיר געזען אין די משנה אז א איד'ס אקס שטויסט א גוי'ס אקס, דארף די איד נישט באצאלן אויפ'ן היזק, פארקערט אבער, אז א גוי'ס אקס שטויסט א איד, א איד'ס אקס איז נישט נאר דארף באצאלן, נאר אפילו ביי א תם צאלט מען נזק שלם. איז זאגט די גמרא אמרי ממה נפשך וואס גייט דא פאר, אי רעהו דווקא, אין תורה שטייט דאך רעהו, איז טאמער רעהו מיינט דווקא פשט דווקא א רעהו דווקא א איד נישט א גוי, אויב אזוי דכנעני כי נגח דישראל נמי ליפטר, וואלט געדארפט זיין די דין אז ווען א גוי'ס אקס שטויסט א איד'ס אקס זאל אויך זיין פטור ווייל ס'דאך נישט רעהו, ווייטער ואי רעהו לאו דווקא, טאמער רעהו מיינט נישט דווקא, נאר, רעהו קען אויך מיינען א גוי, איז אויב אזוי אפילו דישראל כי נגח דכנעני נחייב, וואלט געדארפט זיין א דין אז אפילו ווען א איד'ס אקס שטויסט א גוי'ס אקס זאל זיין מחיוב. און וואס גייט דא פאר? ענטפערט די גמרא אמר רבי אבהו אמר קרא, שטייט אין פסוק אין חבקוק עמד וימודד ארץ אז די אייבערשטער איז כביכול געשטאנען און דן געווען די וועלט ראה ויתר גוים, וואס טייטש ויתר גוים? ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נח כיוון שלא קיימו, עמד והתיר ממונן לישראל, פשט די אייבערשטער האט מתיר געווען די נכסים פונעם גוים פאר די אידן, פשט אזוי, אין אמת'ן אריין די רעהו וואס שטייט אין די תורה מיינט דווקא א איד, און ממילא אין אמת'ן אריין וואלט געדארפט זיין די דין אז ווען א גוי'שע אקס שטויסט א אידישע אקס וואלט געדארפט זיין פטור ווייל ס'איז נישט רעהו אבער פון דעסט וועגן שטייט אין פסוק ראה ויתר גוים, פשט היות אז די גוים האבן נישט מקיים געווען די שבע מצוות בני נח, האט די אייבערשטער כאילו מתיר געווען זייער נכסים פאר אידן, נישט פשט אז א איד קען סתם אזוי בא'גנב'ענען א גוי, נאר ביי אזא ציור ווען א גוי'ס אקס שטויסט א איד'ס אקס אפילו רעהו וואלט געדארפט זיין פטור, פון דעסט וועגן ראה ויתר גוים, איז די גוי מחיוב צו באצאלן נזק שלם. ר' יוחנן אמר מהכא, פון א צווייטן פסוק, שטייט אין פסוק הופיע מהר פארן, וואס ווי רשי זאגט עס גייט ארויף אז פאר מתן תורה האט זיך די אייבערשטער מציע געווען פאר אלע גוים אפשר ווילן זיי מקבל זיין די תורה, און קיינער האט נישט געוואלט, וואס דאס איז געווען בהר פארן, איז מפארן הופיע ממונם לישראל, דעמאלטס היות וואס זיי האבן נישט געוואלט מקבל זיין די תורה האט די אייבערשטער זיי געקנסעט אז ווען א גוי'ס אקס שטויסט א איד'ס אקס דארף ער צאלן נזק שלם, זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא, שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, שור של כנעני שנגח שור של ישראל, בין תם, בין מועד, משלם נזק שלם פארוואס? שנאמר שטייט אין פסוק עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים, ואומר, די ברייתא זאגט ביידע פסוקים, שטייט אויך אין פסוק הופיע מהר פארן, איז די גמרא פרעגט מאי ואומר, פארוואס דארף די ברייתא דערמאנען ביידע פסוקים, וואס איז נישט גוט מיט די ערשטע פסוק? זאגט די גמרא ווייל וכי תימא האי עמד וימודד ארץ, מיבעי ליה לכדרב מתנה וכדרב יוסף, תא שמע, הופיע מהר פארן, מפארן הופיע ממונם לישראל. פשט די פסוק עמד וימודד ארץ וועט מען באלד זעהן רב מתנה און רב יוסף נוצן עס אויף אנדערע דרשות און ממילא אז דו'סט מיר וועלן אפפרעגן די דרשה ווייל מען נוצט עס אויף עפעס אנדערש האב איך די פסוק הופיע מהר פארן וואס פון דארט קען מען אויך ארויס לערנען אז די אייבישטער האט געקנסעט די גוים אז ווען א גוי'ס אקס שטויסט א איד'ס אקס דארף ער צאלן נזק שלם. יעצט וואס איז די לימודים פון רב מתנה פון רב יוסף מאי דרב מתנה קודם כל די לימוד פון רב מתנה דאמר רב מתנה רב מתנה דרש'נט די פסוק אזוי עמד וימודד ארץ ראה וכו' מה ראה ראה שבע מצות שנצטוו עליהם בני נח ולא קיימום, עמד והגלה אותם מעל אדמתם. פשט, רב מתנה דרשנ'ט פון דעם פסוק אז היות וואס די גוים האבן נישט מקיים געווען שבע מצות בני נח, איז נישט די אייבערשטער האט מפקיר געווען זייערע נכסים נאר די אייבערשטער האט זיי פארשיקט אין גלות פון זייער לענדער ווי רשי ברענגט דוגמאות פון כל מיני פעלקער פון גוים וואס מ'האט זיי פארשיקט פון זייער לענדער. יעצט, וואו ליגט אין ויתר א ענין פון גלות, און מאי משמע דהאי ויתר לישנא דאגלויי הוא? זאגט די גמרא ווייל כתיב הכא ויתר גוים וכתיב התם, שטייט אין פסוק ביי שרצי העוף לנתר בהן על הארץ, ומתרגם וואס זאגט די תרגום לנתר? לקפצא בהון על הארץ וואס זיי טאנצן אויף די ערד, פשט זעט מען אז לנתר ויתר איז א לשון פון טאנצן, איז דאס אויך די ענין פון גיין אין גלות ארום שפרינגען פון איין לאנד צום צווייטן, איז דאס איז די דרשה וואס רב מתנה האט געדרשנט פון דעם פסוק, יעצט וואס איז די דרשה וואס ר' יוסף האט געדרשנט מאי דרב יוסף, דאמר רב יוסף, עמד וימודד ארץ ראה וכו', מה ראה? ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום, עמד והתירן להם, פשט רב יוסף דרשנט ויתר אז די אייבערשטער האט מתיר געווען די שבע מצות בני נח פאר די גוים ווייל זיי האבן עס נישט מקיים געווען, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט פארוואס, איתגורי איתגר, זענען עפעס שיכורים אז זיי זענען פטור פון די שבע מצות בני נח, אם כן מצינו חוטא נשכר, קומט אויס אויב אזוי אז א חוטא נשכר ווייל זיי האבן נישט מקיים געווען די שבע מצות, איז יעצט געבט זיי די אייבערשטער א מתנה אז זיי דארפן עס מער נישט מקיים זיין ער האט זיי עס מתיר געווען, נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא נישט דאס האט רב יוסף געמיינט נאר וואס דען אמר מר בריה דרבינא לומר שאפילו מקיימין אותן אין מקבלין עליהן שכר פשט אוודאי אז זיי זענען עובר אויף די שבע מצות בני נח קריגן זיי אן עונש אבער די שכר וואס זיי פלעגן באקומען ווען מען האט מקיים געווען דאס האבן זיי פארלוירן ווייל די אייבערשטער האט עס מתיר געווען פשט שכר קריגן זיי נישט אויף דעם פרעגט די גמרא ולא איז עס דען אזוי והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא ר' מאיר אומר מנין שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול ווי ווייסט מען אפילו א גוי וואס לערנט תורה קריגט שכר אפילו ווי א כהן גדול תלמוד לומר שטייט אין פסוק אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וואס טייטש האדם כהנים לוויים ישראלים לא נאמר שטייט נישט כהנים לוויים ישראל שטייט אדם אלא אדם וואס מיינט אדם אדם מיינט יעדן אפילו א גוי הא למדת שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי ככהן גדול זעהט מען אז א גוי קען יא קריגן שכר זאגט די גמרא אמרי אין מקבלין עליהן שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה דאמר רבי חנינא גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה פשט אוואדע שכר קריגן זיי, אבער פאר די אייבערשטער האט מתיר געווען די שבע מצוות בני נח האבן זיי געקריגן שכר, אזוי ווי א מצווה ועושה, אזוי ווי איינער וואס איז באפוילן צו טון א מצוה און טוט עס, יעצט נאכדעם וואס זיי זענען מער נישט באפוילן, ווייל ראה ויתר גוים, איז יעצט קריגן זיי שכר טאמער זיי זענען עוסק בתורה טאמער זיי טוען מצוות, אבער נישט ווי א מצווה ועושה. נאר ווי איינער וואס איז אינו מצווה ועושה. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, וכבר שלחה מלכות רומי שני סרדיוטות אצל חכמי ישראל, די רוימישע מלוכה האט געשיקט צוויי פקידים, צוויי איינגעשטעלטע, צו גיין צו די חכמי ישראל, און די פקידים האבן געזאגט דארט למדונו תורתכם, לערנטס אונז אויס ענקער תורה. איז קראו ושנו ושלשו, חכמים האבן נישט געהאט קיין ברירה מען האט געדארפט לערנען מיט די חברה די תורה, בשעת פטירתם ווען מען האט זיך מען האט זיך געזעגנט אמרו להם האבן די פקידים געזאגט פאר די חכמים וואס האבן מיט זיי געלערנט תורה דקדקנו בכל תורתכם, אונז האבן מיר מדקדק געווען די גאנצע תורה ואמת הוא, יעדע ווארט איז אמת חוץ איין זאך וואס כ'האב נישט אונז האבן מיר נישט פארשטאנען, מדבר זה שאתם אומרים שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור של כנעני שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם, די דין פארשטייען מיר נישט ממה נפשך, אי רעהו דווקא אפילו דכנעני כי נגח דישראל ליפטר, ואי רעהו לאו דווקא אפילו דישראל כי נגח דכנעני ליחייב. פשט, די גוים האבן נישט פארשטאנען די דין פון אונזער משנה ווי רשי זאגט, ווייל די חכמים האבן נישט געזאגט פאר די גוים די טעם פארוואס ס'איז טאקע אזוי אז עמד ויתר גוים, ווייל טאמער מ'וואלט זיי מגלה געווען וואלט געווען א סכנה, אבער די דין האט מען זיי אויסגעלערנט און ממילא האבן זיי געזאגט אונז פארשטיי מיר נישט די דין, אבער פון דעסטוועגן אפילו זיי האבן עס נישט פארשטאנען ודבר זה אין אנו מודיעים אותו למלכות, די גוים האבן מודיע געווען פאר די חכמים אז אונז גייען מיר ענק נישט מסר'ן אויף דעם דין אז עטס האטס א דין אז ווען א איד שטויסט א גוי איז פטור ווען די גוי'אישע אקס שטויסט א אידישע אקס איז דאס נזק שלם, אונז גייען מיר דאס נישט מגלה זיין פאר די רוימישע מלוכה. זאגט די גמרא ווייטער רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא, זיין טאכטער איז נפטר געווארן, אמרו ליה רבנן לעולא, האבן די חכמים געזאגט צו עולא, קום ניזל נינחמיה, לאמיר אים גיין מנחם אבל זיין, אמר להו האט עולא געזאגט פאר די חכמים, מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי, וואס האב איך מיט ענק בבליים, מיט ענק מנחמים בבליים, עטס ווייסטס נישט ווי אזוי צו מנחם זיין, דגידופא הוא, ווען עטס זענטס מנחם איז דאס א גידוף כלפי מעלה, פשט ס'איז א, ס'איז ממש א קללה, פארוואס ווייל דאמרי וואס זאגט עטס, ווען עטס זענטס מנחם, עטס זאגטס, מאי אפשר למיעבד? וואס קען מען טון? איינער איז אוועק, אוי, וואס קען מען טון? איז, זאגט עולא פאר זיי, איך פארשטיי נישט, סטייטש וואס קען מען טון? הא אפשר למיעבד עבדי? ווען עטס וואלטס עפעס געקענט טון וואלט עטס געטון? מען מעג עפעס טון אז די רצון השם איז אזוי, איז אפילו אז די קענסט עס אויסשטעלן, טוסט עס אויך נישט אויסשטעלן. איז ער האט געהאלטן אז אזא לשון איז א לשון פון א גידוף, און ממילא האט ער נישט געוואלט גיין מיט זיי, אזל הוא לחודאי גביה, איז עולא געגאנגען אליין מנחם אבל זיין אמר ליה האט ער מנחם געווען אויף א צווייטן אופן ער האט נישט געזאגט מאי אפשר למיעבד נאר ער האט געזאגט דעם פסוק שטייט אין פסוק ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה אז משה רבינו זאגט אז די אייבערשטער האט אים געזאגט ער זאל נישט פייניגן מואב זאל נישט אנהייבן א מלחמה מיט מואב איז שטעלט זיך די קשיא וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות פשט די אייבערשטער האט אים קיינמאל נישט געהייסן מאכן מלחמה איז פארוואס דארף די אייבערשטער אים זאגן נישט צו מאכן מלחמה עס איז עפעס בייגעפאלן פאר משה רבינו אליין צו מאכן א מלחמה אן דעם וואס די אייבערשטער זאל אים הייסן ער זאל די אייבערשטער הייסן נישט וועט ער נישט מאכן, וואס דארף די אייבערשטער זאגן קלאר פאר משה רבינו נישט צו מאכן? נאר וואס דען, אלא נשא משה קל וחומר בעצמו, משה רבינו האט געמאכט א קל וחומר אמר, ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב, מה דאך די מדינים וואס האבן נאר צוגעהאלפן די מואבים מכשיל זיין בני ישראל, פון דעסט וועגן, אויף דעם וואס זיי האבן צוגעהאלפן, אמרה תורה, צרור את המדינים והכיתם אותם, מען האט מעניש געווען אלע מדינים אויף דעם וואס זיי האבן געהאלפן די מואבים, איז אויב אזוי מואבים עצמם לא כל שכן, אוודאי און אוודאי די מואבים, איז אוודאי און אוודאי דארף מען מלחמה האלטן מיט זיי, איז אויף דעם זאגט די אייבערשטער ניין, אמר הקדוש ברוך הוא, האט דער רבונו של עולם כביכול געזאגט צו משה רבינו לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי, פשט ניין איך וויל נישט זאלסט מלחמה האלטן, נישט מיט מואב נישט מיט עמון, פארוואס? ווייל שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהם, רות המואביה ונעמה העמונית, ס'וועט נאך ארויסקומען צוויי פייגעלעך פון די צוויי פעלקער, רות המואביה און נעמה העמונית, און ממילא זאלט עטץ נישט מלחמה האלטן מיט עמון און מואב. און ממילא פירט אויס עולא האלט דאך דא אינמיטן מנחם אבל זיין, זאגט ער והלא דברים קל וחומר, ומה בשביל שתי פרידות טובות חס הקדוש ברוך הוא על שתי אומות גדולות ולא החריבן, מה דאך וועגן די צוויי פייגעלעך וועגן רות און נעמה, האט די אייבערשטער נישט מחריב געווען צוויי גאנצע פעלקער, איז בתו של רבי אם כשרה היא וראויה לצאת ממנה דבר טוב, על אחת כמה וכמה דהוה חיה, איז כל שכן דיין טאכטער וואס איז דא אוועק, טאמער עס וואלט געווען עפעס א הוה אמינא אז זאל ארויסקומען פון איר א דבר טוב אוודאי אוודאי וואלט זי נישט אוועק, און אז זי איז אוועק איז אוודאי האט זי געענדיגט איר תפקיד, איז האסט זיך נישט וואס צו מצטער זיין. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה אפילו שכר שיחה נאה, די אייבערשטער נעמט נישט צו א שכר פון א מענטש אפילו א קליינע שכר אויף א שיחה נאה, אז א מענטש רעדט אביסל מער איידל ווי געווענטליך, קריגט ער אויך שכר אויף דעם. ווי זעט מען דאס? ווייל דאילו בכירה דקאמרה מואב, פשט, ווען לוט איז אנטלאפן פון סדום איז ער דאך אנטלאפן מיט צוויי פון זיינע טעכטער, און זיי האבן געמיינט אז די וועלט איז חרוב געווארן, שטייט אין די פסוקים דארט אז זיי האבן געמיינט די וועלט האט זיך געענדיגט, דארף מען ווייטער ממשיך זיין די וועלט, וואס טוט מען? איז די טעכטער האבן געוואוינט מיטן טאטן מיט לוט, און ס'איז געבוירן געווארן צוויי זין, פון ביידע טעכטער איז געבוירן געווארן א זון. איז די ערשטע טאכטער האט א נאמען געגעבן פאר איר זון מואב, וואס דאס איז א לשון מן אב, אז דער קינד איז געבוירן געווארן פון מיין טאטן, ס'איז זייער א געמיינע נאמען, און די צווייטע האט א נאמען געגעבן בן עמי, ס'איז אסאך א איידעלערע נאמען, און ממילא דאילו בכירה דקאמרה מואב, די עלטסטע טאכטער, וואס האט א נאמען געגעבן מואב, וואס דאס איז נישט קיין איידלער נאמען, איז וואס איז געשען צום סוף מיט די פאלק מואב, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, איז טאקע א מלחמה האט מען נישט געטארט מלחמה האלטן מיט מואב, מלחמה הוא דלא, הא אנגריא עביד בהו. פשט מען מעג זיי אוודאי אבער אייננעמען, מען מעג זיך באנוצן מיט זיי משתעבד זיין מיט די מואבים, דאס האט די אייבערשטער נישט געזאגט אז מען טאר נישט, און ממילא כלל ישראל האט נאך אלץ געהאט א רעכט צו גיין צו די מואבים און זיך באנוצן מיט זיי, אויף וואסער, אויף שפייז, מען האט זיך געמעגט משעבד זיין מיט זיי, דאס איז ביי מואב, אבער צעירה דקאמרה בן עמי, די צווייטע טאכטער וואס האט געגעבן א איידלערע נאמען, און וואס שטייט ביי איר אייניקלעך ביי די עמוניים, אמר הקדוש ברוך הוא למשה וקרבת מול בני עמון אל תצורם ואל תתגר בם, אל תתגר בם ס'טייטש כלל, דאפילו אנגריא לא תעביד בהו מיט זיי טאר מען זיך אפילו נישט משעבד זיין, זעהט מען די שכר וואס די צווייטע טאכטער האט געקריגן אויף דעם וואס זי האט זיך באנוצט מיט א איידלע לשון. זאגט די גמרא ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יהושע בן קרחה לעולם יקדים אדם לדבר מצוה א מענטש קומט אונטער א מצוה זאל ער מקדים זיין זוכן דאס צו טון ערשט, פארוואס ווייל שבשביל לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה, פשט, די צוויי טעכטער פון לוט, די איז ביידע האבן געוואלט טון א מצוה, זיי האבן געהאלטן זיי טוען דא א מצוה, זיי גייען מקיים זיין די וועלט, איז די עלטסטע טאכטער האט מקדים געווען צו טון די מצוה, איז אלס די שכר אלס שכר אז זי האט מקדים געווען מיט איין נאכט קדמתה ארבע דורות לישראל, האט זי זוכה געווען אז פון אירע אייניקלעך זענען געווארן אידן פיר דורות פאר די אייניקלעך פונעם צווייטן טאכטער פון די עמונים, ווייל עובד ישי ודוד ושלמה ואילו צעירה עד רחבעם דכתיב ושם אמו נעמה העמונית. פשט, פון די מואבים זעהט מען אז עובד איז שוין געווען א איד, און פון די עמונים איז הערשט רחבעם די ערשטע איד וואס איז ארויס, פשט, עובד איז געווען א זון פון בועז מיט רות, און פון אים איז געבוירן געווארן ישי פון אים דוד פון אים שלמה, און שלמה האט הערשט חתונה געהאט מיט נעמה העמונית, און שלמה'ס זון רחבעם איז געווען די ערשטע עמוני וואס איז געווען א איד קומט אויס אז עובד איז פיר דורות פאר רחבעם זעט מען אז פון די מואבים זענען געווארן אידן פיר דורות פאר די עמונים איז דאס אלץ געווען בשכר דעם אז די עלטסטע טאכטער האט געוואוינט ערשט מיטן טאטן זי האט מקדים געווען לדבר מצוה זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מען האט געלערנט אין א ברייתא צוריק צו אונזער סוגיא שור של ישראל שנגח שור של כותי פטור א אידישע אקס וואס שטויסט אן אקס פון א כותי איז פטור, ושל כותי שנגח שור של ישראל, אבער א אקס פון א כותי וואס שטויסט אן אקס פון א איד איז תם משלם חצי נזק, און מועד משלם נזק שלם איז א תם צאלט חצי נזק און א מועד צאלט נזק שלם וואס פשט פון דעם? פשט פון דעם איז אז דער תנא דא אין די ברייתא האלט אז די כותים זענען געווען אמת'ע גרים ס'איז דא א מחלוקת צו די כותים זענען געווען גרי אמת צו גרי אריות, אמת'ע גרים און זיי האבן א דין פון אידן וואס פירן זיך נישט אויף ווי ס'דארף צו זיין, אדער ניין אדער זענען גרי אריות זענען נישט קיין אמת'ע גרים זיי האבן א דין פון גוים. איז די תנא דא האלט אז כותים זענען גרי אמת, און דערפאר ווען א אקס פון א כותי שטויסט א אקס פון א איד, האט ער א דין פון א איד ער דארף צאלן תם משלם חצי נזק און מועד משלם נזק שלם, אבער פארקערט ווען א אידישע אקס שטויסט אן אקס פון א כותי, איז דא האבן חזל געקנס'עט כאילו די כותים, אז זיי קריגן גארנישט, א קנס וואס חזל האבן געקנס'עט כדי מ'זאל זיך נישט פארמישן מיט די כותים. אזוי האלט די תנא קמא, ר' מאיר אומר, ר' מאיר קריגט זיך, ר' מאיר האלט שור של ישראל שנגח שור של כותי פטור, ושל כותי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם, ר' מאיר האלט אז ווען א כותי'ס אקס שטויסט א אידישע אקס איז אפילו א תם צאלט נזק שלם איז פשטות האלט ר' מאיר אז די כותים זענען געווען גרי אריות זענען נישט קיין אמת'ע גרים פשט זענען גוים און ביי א גוי דאך אזוי די דין פרעגט אבער די גמרא קען דען זיין אזא זאך למימרא דסבר ר' מאיר כותים גרי אריות הן האלט ער דען אז די כותים זענען געווען גרי אריות זענען געווען גוים? ורמינהי פרעגט די גמרא א סתירה פון א משנה אין נדה, די משנה זאגט אין נדה כל הכתמים הבאים מרקם טהורים פשט איז אזוי, דא רעדט מען פון א כתם א פלעק פון בלוט וואס מען טרעפט אויף א בגד פון א פרוי, וואס די דין איז אז ביי א איד טאמער די כתם קומט פון א איד איז עס מטמא, ס'איז נאר מטמא מדרבנן אבער ס'איז מטמא, פון א גוי איז נישט מטמא, יעצט וואס איז טאמער איינער גייט אין שטאט רקם און טרעפט דארט א כתם א בגד וואס איז דא א פלעק פון בלוט אויף דעם? איז זאגט די משנה אז מען קען תולה זיין אז ס'איז טהור, פארוואס? ווייל רוב מענטשן וואס וואוינען אין רקם זענען גוים, און אפילו די אידן וואס וואוינען דארט, די אידן האבן א חזקה אז זיי באהאלטן זייער כתמים אין שטוב כדי טאקע קיינער זאל נישט טמא ווערן, און ממילא אז מען טרעפט א כתם אין רקם איז זיכער אז ס'קומט פון א גוי, און ממילא איז עס טהור. רבי יהודה מטמא, רבי יהודה זאגט ניין, א כתם פון רקם איז מטמא, פארוואס? מפני שהן גרים וטועים, ווייל די גוים וואס וואוינען אין רקם זענען נישט אמת'ע גוים, זענען גרים וואס פירן זיך אויף ווי גוים, און ממילא אין אמת'ן אריין זענען זיי אידן. איז אויב זענען אידן איז אוודאי זייער כתמים זענען מטמא. ווייטער מבין הנכרים, כתמים וואס קומען פון צווישן גוים איז זיכער טהורים דאס איז לכולי עלמא. אבער, זאגט די משנה מבין ישראל מבין הכותים ר' מאיר מטמא וחכמים מטהרים שלא נחשדו על כתמיהם. איז ווי רש"י זאגט אז ס'פעלט דא א שטיקל אין די משנה, און דארט אין די גמרא איז די גמרא מסביר די משנה אזוי, אז מבין ישראל מבין הכותים, טאמער ס'קומט א כתם פון שטיבער פון ישראלים און פון כותים, איז דא טמאים, דא איז יעדער מודה אז דער כתם איז טמא, פארוואס? ווייל אפילו ווען מ'האבן געשמועסט אידן באהאלטן זייער כתמים, דאס איז נאר ווען מ'טרעפט א כתם אויפן גאס, דעמאלטס קענסטו זאגן א איד האט נישט פארלוירן זיין כתם אויפן גאס, אבער אויב ס'קומט פון א שטוב, איז אוודאי קען זיין אז ס'איז א טמא'נע כתם און מילא איז עס טמא לכולי עלמא. ווייטער והנמצאים בערי ישראל, טאמער מ'טרעפט א כתם אינמיטן גאס אין א אידישע שטאט במקום הפקר איז דארט טהורים, איז זיכער אז די כתם איז טהור פארוואס ווייל שלא נחשדו על כתמיהן להפקירן, ווייל א איד לאזט נישט זיין כתם סתם אין די גאס, און מילא אז מען טרעפט א כתם אפילו אין א אידישע שטאט איז זיכער עס קומט נישט פון א איד, נאר מען קען תולה זיין עס קומט פון א גוי, און מילא איז נישט מטמא. נאר וואס דען?

ר' מאיר האלט אז די כותים זענען גרי אמת, אבער זיי באהאלטן נישט זייער כתמים, און מילא מען טרעפט א כתם אויף א גאס וואס וואוינט דארט כותים, איז ס'קען זיין עס קומט פון א כותי און מילא איז דאס מטמא, חכמים זאגן ניין, חכמים זאגן אז די כותים באהאלטן אויך זייער כתמים, אבער על כל פנים אלמא קסבר ר' מאיר כותים גרי אמת הם, דא זעהן מיר דא אז ר' מאיר האלט קלאר אז די כותים זענען יא אמת'ע גרים, און וואס פשט אז ר' מאיר ווען עס קומט צו די נגיחות זאגט ער אז די כותי האט די זעלבע דין פון א גוי, ענטפערט די גמרא, אמר רבי אבהו, קנס הוא שקנס ר' מאיר בממונם, שלא יטמעו בהם, פשט, א נייע הסבר אין די מחלוקת צווישן תנא קמא און ר' מאיר. תנא קמא, אין די פריערדיגע ברייתא האלט אז דער כותי האט א דין פון א איד, און חזל האבן אים געקנס'עט אז טאמער א איד שטויסט זיין אקס דארף די איד נישט באצאלן, אבער ווען זיין אקס שטויסט א איד'ס אקס, דעמאלטס האט ער א דין פון א געהעריגע איד תם איז חצי נזק, מועד איז נזק שלם. ר' מאיר קריגט זיך, ר' מאיר האלט אז אויך א כותי האט א דין פון א איד, אבער. מען האט זיי געקנס'עט נאך מער אז טאמער מען שטויסט זייער אקס איז מען פטור, טאמער זייער אקס שטויסט א איד'ס אקס איז נישט נאר תם חצי נזק מועד נזק שלם, נאר דא האט מען זיי אזוי שטארק געקנס'עט אז זיי דארפן אלעמאל צאלן נזק שלם אבער עס איז אלץ א חלק פון די קנס, אבער אוודאי האלט ר' מאיר אז כותים זענען גרי אמת. פרעגט אבער די גמרא מתיב רבי זירא שטייט אין א משנה די משנה זאגט אין כתובות ואלו נערות שיש להם קנס דאס זענען מיידלעך נערות וואס ס'איז דא קנס טאמער מען איז זיי מאנס הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית, אז מען וואוינט מיט א ממזרת מיט א נתינה אדער מיט א כותית, דארף מען צאלן קנס, יעצט ואי סלקא דעתך קנס ר' מאיר בממונם, הכא נמי, נקנוס כדי שלא יטמעו בהן, פשט טאמער ר' מאיר האלט מען קנס'ט עד כדי כך איז דא אויך וואלט ער געדארפט קנס'ענען אז טאמער מען איז מאנס א כותית דארף מען נישט באצאלן, און וואס עפעס דא זעהט מען אז מען דארף יא צאלן די קנס געלט טאמער מען איז מאנס א כותית, אמר אביי, ענפערט אביי, כדי שלא יהא חוטא נשכר, דא איז נישט געווען קיין ברירה, ווייל מ'האט נישט געוואלט אז דער חוטא דער וואס האט מאנס געווען די מיידל זאל פארדינען זאל נישט דארפן צאלן קנס איז דא טאקע דארף ער צאלן קנס איי פרעגט די גמרא וניתביה לעניים וואס איז די פראבלעם זאל מען זאגן אז ווען איינער איז מאנס א כותית זי קריגט נישט די געלט ווייל איר האט מען געקנס'ט אים ער כדי שלא יהא חוטא נשכר דארף ער געבן געלט פאר עניים זאגט די גמרא ניין אמר רב מרי משום דהוי ממון שאין לו תובעים מ'קען נישט מחייב זיין א מענטש צו צאלן געלט פאר עניים ווייל ס'וועט דאך נישט זיין איינער זאל עס תובע זיין וועלכע עני קיינער וועט דאך אים נישט קומען תובע זיין, איז כדי טאקע זיכער צו מאכן אז ער צאלט, מוז ער געבן די קנס פאר איר פאר די כותית, אפילו טאקע נארמאל האט מען געקנס'ט כותיות, אבער דא, כדי שלא יהא חוטא נשכר, דארף דער וואס האט מאנס געווען צאלן קנס.